מאנטאג יתרו, ווען מען לערנט די פיר פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די ד' פון די מילוי פונעם אות יו"ד פונעם שם ב"ן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת הרוח פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ויצא משה, משה רבינו איז ארויסגעגאנגען, זאגט די תרגום יונתן ער איז ארויסגעגאנגען פון די וואלקענעס, לקראת חותנו, אקעגן זיין שווער, יתרו האט דאך אים געגעבן א אפציע צו ער וויל ארויסקומען וועגן אים, און אז נישט זאל ער ארויסקומען וועגן זיין פרוי, און אז נישט זאל ער ארויסקומען וועגן די קינדער, האט משה רבינו קלאר געשטעלט זאגט דער אור החיים הקדוש אז ער גייט יעצט ארויס קלאר קעגן דעם כבוד פונעם שווער, ער איז געגאנגען דירעקט צום שווער, ער איז נישט געגאנגען צו די געצעלט ווי זיין פרוי און קינדער האבן זיך אויפגעהאלטן, און די סיבה זאגט דער ספורנו, ווייל יתרו האט דאך אים מכבד געווען ווען ער איז געוועזן נע ונד אין מדיין, האט ער אלס הכרת הטוב געמוזט ארויסווייזן, אפילו ער איז שוין יעצט געווען דער מנהיג ישראל האט אים געפאסט אקעגן צו גיין זיין שווער. זאגט דער פסוק וישתחו און ער האט זיך געבוקט וישק לו און ער האט אים געקושט, זאגט שוין רש"י אז דאס גייט ארויף אויף משה רבינו אז ער האט געקושט און זיך געבוקט פארן שווער, וישאלו איש לרעהו לשלום זיי האבן זיך געפרעגט איינער דעם אנדערן וואס טוט זיך און וואס מאכסטו, ויבואו האהלה, נאכדעם זענען זיי אריין געקומען אין געצעלט, זאגט דער אבן עזרא דאס מיינט משה רבינו'ס געצעלט, תרגום יונתן און מדרש שטייט אז דאס מיינט זיי זענען אריין אין בית המדרש. זאגט רש"י ויצא משה, כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה, האט געהאט אסאך כבוד יענע צייט, כיוון שיצא משה יצא אהרן נדב ואביהוא, אלע זענען מיטגעגאנגען, מי הוא שראה את אלו יוצאים ולא יצא, ווער זעהט אז די גרויסע דעלעגאציע פון משה און אהרן מיט זיינע קינדער גייען ארויס, און זיי זאלן נישט מיטגיין, ממילא איז גאנץ כלל ישראל קעגן געגאנגען יתרו.

זאגט ער מען קען דאך אבער נישט צוויי מענטשן רעדן אויף איין מאל, מוז דאך זיין אז איינער האט אנגעהויבן און דער צווייטער האט נאכדעם צוריק געפרעגט, ווער האט אנגעהויבן, איש לרעהו משה רבינו וואס ער איז אנגערופן איש, טאקע ווייל ער איז געוועזן האיש משה עניו מאוד, איז ער געווען דער וואס האט געפעדערט צו באגריסן, און אז ער האט דער ערשטער באגריסט, איז אויכעט דער וישתחו איז אויכעט געווען, משה רבינו האט זיך געביקט פארן שווער. און די ראשונים שטעלן זיך שוין, ביי משה רבינו שטייט טאקע די אויסדרוק איש, אבער ביי יתרו שטייט דאך אויך, ויואל משה לשבת את האיש, זעהן מיר דאך אז יתרו ווערט אויך אנגערופן איש, נו אפשר איש לרעהו זאל מיינען יתרו פאר משה רבינו? ענפערט די מהר"ל, און זייער ענליך צו דעם שטייט אין אור החיים הקדוש, אז ביי משה רבינו שטייט והאיש משה, זעהט מען אז אויסער זיין נאמען משה האט ער אויך געהאט דעם טיטל איש, וואס איש איז א לשון חשיבות. מה שאין כן ביי יתרו שטייט דאך נאר לשבת את האיש, אן זיין נאמען. איש, ווען ס'שטייט סתם אזוי, יעדער מענטש איז ראוי אנגערופן צו ווערן איש, ס'צייגט נישט אויף קיין חשיבות. נאר וואס דען, ויואל משה לשבת את האיש מיינט, ער האט אים נאכנישט געקענט אזוי גוט דעם יתרו, ביי אים איז ער געווען ווי א פרעמדער מענטש, און ער האט מסכים געווען צו זיין דארט ביי אים ביז ער וועט זיך באקענען מיט אים, אבער דאס צייגט נישט אז יתרו האט געהאט טאקע דעם טיטל איש, וואס איז א חשיבות, אבער ביי משה רבינו ווי ס'שטייט נעבן זיין נאמען, דאס צייגט אז איש איז מלשון חשיבות, און דאס וואס שטייט דא וישאלו איש לרעהו מיינט אויך טאקע חשיבות, און דאס קומט אנדייטן אז משה רבינו איז געוועזן דער עניו וואס ער האט געפעדערט און זיך געבוקט און באגריסט דעם שווער. די תרגום, ונפק משה לקדמות חמוהי, וסגיד ונשיק ליה ושאילו גבר לחבריה לשלם ועלו למשכנא. זאגט די פסוק ויספר משה לחותנו, משה רבינו האט דערציילט פאר זיין שווער את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל אלעס וואס דער אייבערשטער האט געטון צו פרעה און צו די מצריים צוליב די אידן, את כל התלאה די אלע פלאג און די מוטשעניש אשר מצאתם בדרך וואס האט זיי געטראפן אויפן וועג ויצילם ה' און אז דער אייבערשטער האט זיי פון אלע פראבלעמען געראטעוועט שטעלן זיך שוין אלע ס'שטייט דאך שוין אנהייב סדרה וישמע יתרו יתרו האט דאך אליין געהערט אלעס וואס דער אייבערשטער האט געטון וואס האט משה רבינו דא מחדש געווען מיט זיין דערציילן זאגט דער אור החיים הקדוש, ס'קען זיין אז משה רבינו האט אים צוגעגעבן געוויסע פרטים וואס ער האט נאכנישט געהערט, אדער קען זיין אז ווילאנג ער האט עס נישט געהערט פון משה רבינו אליין האט ער נישט געגלייבט, ס'איז דאך געווען אזעלכע וואונדערליכע זאכן, ס'האט אים אויסגעזען ווי גוזמאות, אבער משה רבינו האט אים קלארגעשטעלט אז ער איז דארט געווען, ער איז א עד ראי' און אלעס איז אמת. נאך א פשט זאגט דער אור החיים הקדוש, יתרו האט מורא געהאט אז זיי זענען נאך אלץ נישט ארויס פון אונטער די הענט פון די מצריים, אפשר וועלן זיך נאך די מצריים אויפכאפן נאכאמאל, און די אלע וואס זענען געבליבן לעבן אין די לאנד מצרים וועלן ווייטער קומען זיך משעבד זיין מיט די אידן, אבער וויבאלד משה רבינו האט אים פארציילט וואס דער אייבערשטער האט געטון מיטן שר של מצרים, אז די אידן האבן געזען דעם שר של מצרים מת על שפת הים, דעמאלס האט ער פארשטאנען אז עס איז דערנאך מיט די מצריים, און די אידן וועלן קיינמאל נישט נכנע ווערן מער אונטער זיי. און דאס איז די פשט וואס שטייט שפעטער אין פסוק אז יתרו האט געזאגט, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים, וואס דער שר של מצרים ווערט טאקע אנגערופן מיט דעם נאמען מצרים, ער האט געדאנקט דעם אייבערשטן אז ער האט ליקווידירט דעם שר של מצרים, און אזוי זענען די אידן טאקע פארזיכערט צו בלייבן אויסגעלייזט. זאגט רש"י ויספר משה לחותנו, למשוך את לבו לקרבו לתורה, פארוואס האט ער אים פארציילט, ווייל מיט דעם וואס משה רבינו פארציילט די ניסים, איז דאס א תחבולה ווי אזוי ער וועט אים קענען צוברענגען נענטער מאכן צו דער תורה, את כל התלאה שעל הים ושל עמלק, התלאה זאגט רש"י די למד א' איז מן היסוד של תיבה,

זאגט דער פסוק ויחד יתרו, יתרו האט זיך געפרייט, על כל הטובה אשר עשה ה' לישראל אויף די אלע גוטס וואס דער אייבערשטער האט געטון פאר די אידן, אשר הצילו מיד מצרים וואס ער האט אים געראטעוועט פון די מצריים. זאגט רש"י ויחד יתרו, וישמח יתרו, זהו פשוטו, די פשוט'ע פשט איז אז ער האט זיך געפרייט. ומדרש אגדה, נעשה בשרו חדודין חדודין, ס'האט אים געשטאכן, ס'איז אים געווען שארף און שטעכעדיג די ווערטער וואס ער האט געהערט, מיצר על אבוד מצרים, ס'האט אים וויי געטון אויף דעם וואס ער האט געהערט אז די מצריים זענען פארלוירן געווארן, היינו דאמרי אינשי גיורא, א גר, עד עשרה דרי, ביז צען דורות, לא תבזי ארמאה באפיה זאלסטו נישט פארשעמען קיין גוי פאר אים, ווייל ער האט נאך אלץ עפעס א שטיקל געפיל צו דעם גוי. נאך א פשט איז דא אין בעל הטורים אויף ויחד יתרו א לשון פון יחוד, ער האט מייחד געווען אויף זיך דעם אייבערשטן, און ער האט אנגענומען דעם עול מלכות שמים און זיך מגייר געווען. זאגט רשי על כל הטובה, דאס גייט ארויף אויף טובת המן והבאר והתורה, ועל כולן, און איבער אלעם איז געווען די גרעסטע טובה אשר הצילו מיד מצרים, ווייל עד עכשיו לא היה עבד יכול לברוח ממצרים, שהיתה הארץ מסוגרת, ס'איז געווען פארשפארט, קיינער האט נישט געקענט ארויסגיין, ואלו יצאו שישים ריבוא און די זענען ארויסגעגאנגען שישים ריבוא. זאגט דער תרגום וחדי יתרו על כל טבתא די עבד השם לישראל די שיזבינון מידא דמצראי. זאגט דער פסוק ויאמר יתרו האט יתרו געזאגט ברוך השם געבענטשט זאל זיין דער אייבערשטער אשר הציל אתכם מיד מצרים וואס ער האט ענק געראטעוועט פון די מצריים. דאס גייט ארויף אויף משה רבינו און אהרן וואס זיי זענען געראטעוועט געווארן פון די מצריים ומיד פרעה, אז זיי האבן געקענט גיין און קומען און ברענגען די אלע מכות און קיינער האט זיי גארנישט בייז געטון, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, אויסער דעם האט ער געבענטשט אויכעט אויף דעם וואס מען האט געראטעוועט דעם פאלק, וואס דער אייבערשטער האט געראטעוועט דעם פאלק פון די הענט פון די מצריים. און פון דעם פסוק לערנט מען טאקע ארויס, אין פרק הרואה סוף מסכת ברכות, אז מען דארף דאנקען אויף א טובה וואס דער אייבערשטער האט געטון, זאגט רשי אשר הציל אתכם מיד מצרים וואס דאס איז געוועזן א אומה קשה א שווער פאלק, ומיד פרעה וואס ער איז געווען א מלך קשה, מתחת יד מצרים, כתרגומו לשון רידוי ומרות, דאס מיינט נישט פון אונטער די הערשאפט פון די מצריים, פון אונטער די רשות פון די מצריים, נאר ס'מיינט פון די הענט וואס האט געציכטעט, היד שהיו מכבידים עליהם היא העבודה, די שווערע האנט וואס זיי האבן ארויפגעלייגט און שווער געמאכט אויף די אידן מיט ארבעט.

ויאמר און דער מלאך האט געזאגט הנה נגע זה על שפתיך, דאס, דער פייערדיגע קויל האט צוגערירט אויף דיינע ליפן, און דורך דעם וסר עוונך וחטאתך תכופר, עס האט זיך אפגעטון דיינע עבירות, און עס איז פארצייט געווארן, דאס וואס דו האסט געזאגט מיט דיין מויל, ובתוך עם טמא שפתיים אנכי יושב, דאס איז יעצט אוועקגעגאנגען, און דו ביסט נתכפר געווארן אויף דעם, און אויך ביסטו נתכפר געווארן אויף אלע דיינע זאכן ביז יעצט, וואס ער האט דאך געהאט געזאגט אויף זיך אליין, אז ער איז אליינס א טמא שפתיים, ווייל ער האט זיך געדרייט צווישן די אידן, וואס האבן גערעדט אומאיידעלע זאכן, און אז ער האט זיך ווי כאילו אפגעלערנט פון זיי, און מיט דעם קויל וואס האט אפגעבריט זיין מויל, מיט דעם איז אים אלעס נתכפר געווארן, און פון יעצט און ווייטער איז ער טאקע ראוי צו זיין דער נביא השם.

זאגט דער פסוק ואשמע את קול השם אומר, האב איך געהערט די קול פונעם אייבערשטן ווי ער זאגט, ער רעדט אזוי צו די שרפים, ער שמועסט זיך ווי דורך מיט זיי, את מי אשלח, וועם זאל איך שיקן אלס מיין נביא, ומי ילך לנו, ווער זאל גיין פאר אונזערט וועגן צו די אידן? ואומר האב איך מיך אנגערופן הנני איך בין גרייט שלחני שיק מיך, איינמאל מען האט שוין מכפר געווען זיינע עבירות, דער קויל האט צוגערירט צו זיינע ליפן, האט ער געשפירט אז ער איז שוין ראוי צו זיין א נביא השם האט ער געזאגט שיק מיך, ברענגט די רדק, אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר ישעיה זאלסט וויסן מיינע קינדער זענען טרחנים סרבנים, דו קענסט ליידן פון זיי, האט ער געזאגט על מנת כן בין איך מסכים, און דאס איז דער פשט וואס ישעיה האט זיך אויסגעדרוקט שפעטער, גוי נתתי למכים, כ'האב אוועקגעשטעלט מיין קערפער אז מען זאל אריינשלאגן דערין, איך בין גרייט געווען אויף קלעפ. ווי רשי ברענגט דא אז ווען דער אייבערשטער האט געזאגט את מי אשלח און מי ילך לנו האט ער געמיינט צו זאגן ווער וועט קענען איבערגעבן מיינע רייד פאר די אידן און זיי וועלן נישט חוזק מאכן פון אים און זיי וועלן אים נישט אנשלאגן כ'האב געשיקט מיכה הנביא האבן זיי אים באקלאפט כ'האב געשיקט עמוס האבן זיי חוזק געמאכט אז ער רעדט נישט קלאר און זיי האבן געזאגט דער אייבערשטער האט נישט געטראפן עפעס א בעסערן שליח נאר איינער וואס רעדט נישט קלאר ממילא וועם קען איך שיקן האט ישעיה געזאגט אז ער איז גרייט ותרגום משמעות יז קל מימרא דשם דאמר יז מאן אשלח ליז נבואה און מאן יז לאלפא ואמרת הוא אנא שלח יזי זאגט די פסוק ויאמר האט דער אייבערשטער געזאגט לך גיי ואמרת לעם הזה און זאג פאר דעם פאלק שמעו שמעו יה איך האָב ענק געהייסן, עטס זאָלט צוהערן, ואל תבינו. דערווייל האָט עטס ענק געמאַכט, ווי עטס פאַרשטייטס נישט, עטס האָטס נישט געוואָלט אויסהערן די ווערטער פון די נביאים ביז יעצט. וראו ראו איך האָב ענק געהייסן, עטס זאָלטס זען די אַלע נסים ונפלאות וואָס איך טו, ואל תדעו. עטס האָטס ענק געמאַכט אומוויסנד. עטס האָט געזען די אַלע נסים ונפלאות און דאָס האָט ענק נישט געמאַכט זיך צוריקקערן צו מיר. זאָגט דער תרגום ואמר, אזיל ותימר לעמא הדין, דשמעין משמע ולא מסתכלין, וחזו מחזא ולא ידעין. זאגט דער פסוק השמן לב העם הזה, די הארץ פון די פאלק ווערט פעטיגער און פעטיגער, עס ווערט מער און מער פארשטאפט, און זיי מאכן זיך נישט וויסנדיג פון די ווערטער פון די נביאים, ואזניו הכבד, זיינע אויערן מאכט ער שווערער און שווערער פון צו הערן, ועיניו השע, זיינע אויגן האט ער ווי פארליימט, נישט צו זעהן די אלע ניסים וגבורות, ווייל דער פאלק האט מורא, פן יראה בעיניו, האט מורא אז ער וועט איינזעהן מיט זיין אויגן דעם ווארהייט, ובאזניו ישמע, און מיט זיינע אויערן וועט ער דערהערן דעם אמת, ולבבו יבין, און זיין הארץ וועט טאקע פארשטיין, ושב, און דאס וועט גורם זיין אז ער זאל תשובה טוהן, ורפא לו, און ווען ער וועט תשובה טוהן וועל איך אים אויסהיילן, איך וועל אים מקבל זיין זיין תשובה, און ער האט מורא פון דעם,

זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל טו, טוב מעט, ס'איז בעסער צו האבן ווייניג געלט אבער ביראת השם, די געלט האט מען צוזאמגעזאמלט מיט א יראת שמים, מען האט נישט גערויבט פון קיינעם, די געלט, אפילו עס איז נאר אביסל, וועט עס האבן א הצלחה, מאוצר רב, ווי א גרעסערע אוצר ומהומה בו, וואס איז צוזאמגעזאמלט געווארן פון גזל, און דורך דעם איז דא א מהומה, מענטשן שרייען, דאס איז מיין געלט, געב מיר עס צוריק,

א סעודה'לע פון גרינצייג, ואהבה שם, אבער ס'איז דא דארטן א ליבשאפט, די מענטשן וואס זיצן ארום דעם טיש האבן זיך ליב, זיי פארברענגען געמיטליך, משור אבוס ושנאה בו, ווי איידער צו עסן אן אנגעפאשעטן אקס, אבער ס'איז דא דארט א שנאה, מען האט זיך פיינט איינער דעם צווייטן, ס'וועט ארויסקומען פארשידענע פראבלעמען פון אזא מין סעודה. נאך א פשט. ס'איז בעסער צו געבן פאר אן ארעמאן א ביליגע סעודה פון ירקות, אבער מען זאל עס געבן מיט אהבה מיט א סבר פנים יפות, ווי איידער מען זאל אים געבן א גרויסע אנגעפאשעטע אקס, אבער מען געבט אים עס מיט א זויער פנים. אין מדרש שטייט אז דער פסוק האט שלמה המלך געזאגט אקעגן צוויי מענטשן וואס האבן אים געלאדן צו קומען עסן, ביי זיך אין שטוב, ס'איז דאך געווען א שטיקל צייט וואס אשמדאי האט פארווארפן שלמה המלך און האט זיך ארומגעדרייט נע ונד, ער האט געבעטלט אויף די גאסן פאר פרנסה, זענען געווען צוויי מענטשן וואס האבן אים דערקענט, איין טאג האט אים איינער גערופן צו זיך אהיים און האט אים געגעבן א אנגעפאשעטן אקס האט ער געשאכטן פאר אים, מען האט אים אנגעגרייט א פיינע סעודה, אבער ווען שלמה המלך האט אנגעהויבן צו עסן האט אים יענער אויפגעברענגט אלטע זכרונות, געדענקסט נאך ווען דו ביסט געווען דער קעניג האסטו געטון אזוי און געזאגט אזוי, און שלמה המלך איז געווארן זייער פארקלעמט, ער האט ממש נישט געקענט עסן, ער האט נישט געשפירט קיין טעם אין די עסן, ער איז ארויסגעגאנגען פון דארטן הונגעריג. דער צווייטער טאג טרעפט אים דער אנדערער, זאגט ער אפשר וויל דער קעניג קומען עסן ביי מיר, האט ער געזאגט וואס, דו וועסט מיר טון וואס דיין חבר האט געטון צו מיר, האט אים יענער געזאגט ניין, איך קען דיר נישט אנגרייטן אזא פיינע סעודה, איך וועל דיר געבן אביסל ירקות וואס איך האב, און ער איז טאקע געגאנגען צו אים, און ער האט אים אנגעגרייט נאר אביסל גרינצייג, אבער ער האט גערעדט אויף אים דברי נחומים, ער האט אים געזאגט דו זאלסט וויסן אז דער אייבערשטער האט געשוואוירן פאר דיין טאטן, אז ער גייט צוריק ברענגען די מלוכה, ער גייט קיינמאל נישט אוועק נעמען די מלוכה פון זיינע קינדער, ס'איז נאר א דורכגאנג, דער אייבערשטער וויל זאלסט אביסל אפקומען, און ער גייט זיך צוריק באוויליגען, און אזוי האט שלמה המלך געגעסן די ביסל ירקות זייער אפעטיטליך און ער איז זאט געווארן פון דעם מער ווי פון דעם געפאשעטן אקס. ווען ער איז שפעטער צוריק געקומען ארויף אויף זיין שטול און ער האט געשריבן ספר משלי האט ער אריינגעלייגט דעם פסוק אז ער האט מער הנאה געהאט פון די גרינצייג וועטשערע וואס איז געקומען מיט אהבה ווי איידער די געפאשעטע אקס וואס יענער האט אים אבער אויפגעברענגט זיינע צרות און ס'האט אים געשטערט פון עסן.

וועט ער איינשטילן א קריגעריי, אפילו עס איז שוין געווען אמאל א קריגעריי צווישן זיי, אבער מיט דעם וואס ער ענטפערט נישט צוריק, ער ציט אויס דעם צארן, וועט זיך איינשטילן די אלטע קריגעריי. זאגט דער תרגום, גברא חמתנא מגרי תגרא, ונגיד רוחא מדעך חרתא. זאגט דער פסוק, דרך עצל, די וועג פונעם פוילן מענטש, אויב ער דארף ארויסגיין אין וועג, זוכט ער זיך פארשידענע תירוצים פארוואס ער זאל נישט גיין, און ער באטראכט דעם וועג כמשוכת חדק, כאילו ס'איז איבערגעהאקט מיט א צוים וואס איז צוזאמגעשטעלט פון דערנער, איז אפילו דאס איז א דרך, א גרויסע ברייטע וועג וואו אסאך מענטשן גייען דערויף, אבער ביים פוילער מענטש איז דא א תירוץ אז ס'איז איבערגעהאקט מיט דערנער און ער קען נישט גיין דערויף. ואורח ישרים סלולה, די וועג, אפילו ס'איז א שמאלערע וועג, א אורח, נישט צופיל מענטשן גייען דארטן, אבער די רעכטפארטיגע מענטשן באטראכטן דאס ווי סלולה, ס'איז אויסגעפלאסטערט און גלאט, און זיי קענען געהעריג גיין דערויף אן קיין שום שטרויכלונגען. נאך א פשט אין דעם פסוק, עצל גייט ארויף אויף א רשע, די וועג פון א רשע, ער וועט ליידן דארטן, ער וועט זיך צעשטעכן, ס'וועט זיין ביי אים אזוי ווי ס'איז אויסגעפלאסטערט מיט דערנער, און די וועג פון די רעכטפארטיגע, דאס איז אויסגעפלאסטערט געהעריג, און ער וועט גארנישט ליידן. רש"י זאגט אז דער עצל גייט ארויף אויף עשיו, טאמער א מענטש האט זיך פארטשעפעט מיט עשיו, איז עס געווען אזוי ווי ווען דערנער גייען אריין אין וואל, וואס מען קען נישט ארויסנעמען נאר די דערנער אליין, ס'קומט אייביג מיט אביסל וואל, אזוי האט מען זיך נישט געקענט אזוי גרינג ארויסדרייען פון דעם עשיו, מען איז אייביג אפגעקומען מיט געלט שאדנס. זאגט דער תרגום, אורחיהון דעטלי קרצובי וכובי, ואורחא דתריצי שפיא. זאגט די משנה אין מסכת שבת פרק י"ז, כל הכלים ניטלין בשבת, אלע כלים מעג מען מטלטל זיין אין שבת, מען רעדט דא פון כלים שמלאכתו להיתר, שענקלעך וכדומה, ודלתותיהן עמהן, די טיר פון די כלי מעג מען מטלטל זיין אינאיינעם מיט די כלי, אף על פי שנתפרקו בשבת, אפילו עס האט זיך אפגעטיילט פון די כלי ערב שבת, מעג מען עס אויכעט מטלטל זיין אין שבת, ווייל ס'הייסט נאך אלץ א כלי, ווייל ס'איז נאך אלץ א חלק פון דעם גרויסן כלי, מ'קען עס נאך באהעפטן. שאינן דומה לדלתות הבית, ס'איז נישט גלייך צו די טירן פון א הויז וואס אויב ס'צוברעכט זיך, און אפילו אין שבת, טאר מען עס נישט מטלטל זיין, לפי שאינן מן המוכן, די טירן פון א הויז זענען נישט צוגעגרייט אז מ'זאל עס מטלטל זיין, ס'הייסט נישט ווי א כלי, ממילא ווען ס'צוברעכט זיך טאר מען עס נישט רירן פון פלאץ, אבער די טירן פון די כלים הייסן ווייטער א כלי. משנה ב', נוטל אדם קורנס, א מענטש מעג נעמען א האמער, אפילו עס איז א כלי שמלאכתו לאיסור, מעג מען דאס נעמען לצורך גופו, לפצע בו את האגוזים, ער וויל אויפמאכן א פארמאכטע ניסל, מעג מען נעמען א מוקצה'דיגע האמער און דאס נוצן לצורך גופו און די זעלבע זאך די אלע זאכן פון די משנה רעדט מען פון א כלי שמלאכתו לאיסור אבער מען וויל יעצט טון מיט דעם א היתר'דיגע זאך וקרדום מען מעג נעמען א האק לחתוך את הדבילה געטריקענטע פייגן וואס מען האט צאמגעפרעסט און ס'איז געווארן א גרויסע שטיק און ער וויל עס יעצט צעטיילן נעמט ער א האק און ער וויל עס צושניידן מעג מען דאס טון מגירה מיינט א זעג לגרור בה את הגבינה ער וויל צעטיילן מיט דעם הארטע קעז מגריפה א שאוול וואס מען נוצט צו שארן זאכן

את הכוש, דאס איז א שפינדל, ואת הכרכר, דאס איז א העלצל וואס מען נוצט ביים וועבן, לתחוב בו, מעג מען דאס נעמען צו נוצן אזוי ווי א ציין שטעכער וואס מען שטעכט אריין אין פרוכט וכדומה אויף צו עסן, מחט של יד, א געהעריגע נאדל וואס מען נוצט צום נייען, מעג מען נעמען שבת ליטול בו את הקוץ ארויסצונעמען א שפענדל וואס האט זיך אריינגעכאפט, אויף א אופן וואס ער האט נישט אינזין צו מאכן א עפענונג פאר די מכה וואס דעמאלטס מעג מען ארויסנעמען דעם שפענדל, ושל סקאים, א גרעסערע נאדל מיט וואס מען מאכט זעק, מעג מען נעמען, לפתוח בו את הדלת, ער האט פארלוירן דעם שליסל, נעמט ער דעם גרעסערן נאדל און ער עפנט מיט דעם דעם טיר. משנה ג', קנה של זיתים, פאר מען פלעגט פרעסן איילבירטן, האט מען דאס אריינגעלייגט אין א גרויסע כלי וואס הייסט א מעטן, מען האט עס דארטן געלאזט אז ס'זאל ווערן דערהיצט, און נאכדעם וואס ס'איז געווארן אביסל מער געצייטיגט די אויל דערפון, האט מען עס אריינגעלייגט אין פרעס און אויסגעפרעסט, וויל ער דאך וויסן צו ס'איז שוין גענוג גוט די אויל, נעמט מען אזא רור און מ'שטופט עס אריין צווישן די זיתים, און ס'כאפט זיך אן דערויף אביסל פון די אויל וואס איז ארויסגעקומען פון די זיתים, און מ'נעמט עס ארויס און מ'קוקט צו די אויל איז שוין די גוטע מינע אויל וואס מ'קען גיין פרעסן. זאגט אונז די משנה אם יש קשר בראשו טאמער די רור האט אזא קניפ, וואס דאס מאכט עס אז ס'זאל זיין א כלי קיבול, אז ווען מ'שטופט עס אריין אין די אויל, איז דא א פלאץ ווי די אויל האלט זיך דערין, מקבל טומאה, דעמאלטס איז עס מקבל טומאה, ווייל א כלי עץ איז נאר מקבל טומאה ווען ס'האט א בית קיבול, ואם לאו, טאמער ס'איז הויל דורך און דורך, אינו מקבל טומאה, איז עס נישט מקבל טומאה ווייל ס'איז א פשוטי כלי עץ, מ'קען אריינלייגן אויל פון איין זייט און ס'רינט ארויס פון די אנדערע זייט, ס'האלט זיך נישט, איז עס נישט מקבל טומאה, בין כך ובין כך, סיי ווען ס'האט א כלי קיבול, און ס'מקבל טומאה און סיי ווען נישט, ניטל בשבת מעג מען עס מטלטל זיין אין שבת, אבער טאקע אויכעט נאר לצורך גופו ומקומו, ווייל דאס איז א כלי שמלאכתו לאיסור. משנה ד'. רבי יוסי אומר, כל הכלים ניטלין, אלע כלים, אפילו ווען ס'מלאכתן לאיסור, מעג מען עס מטלטל זיין לצורך גופו לצורך מקומו, חוץ מן המסר הגדול, דאס איז א גרויסע זעג וואס מען נוצט פאר באלקענעס, און ס'איז זייער א הייקעלע זאך, מען וויל נישט ס'זאל שטומפיג ווערן, ממילא איז מען מייחד א פלאץ דערפאר און מען נוצט עס נישט פאר קיין שום אנדערע זאך, דאס הייסט מוקצה מחמת חסרון כיס, ויתד של מחרישה די זעלבע זאך די אקער נאגל, דאס איז אויך, מען וויל זייער אז ס'זאל בלייבן גראד, ס'זאל זיך נישט אויסבייגן, נוצט מען עס נישט פאר קיין שום אנדערע זאך, הייסט עס מוקצה מחמת חסרון כיס, וואס איז אסור מטלטל צו זיין אין שבת אפילו לצורך גופו ומקומו. זאגט די משנה כל הכלים ניטלין לצורך ושלא לצורך, דא רעדט מען פון כלים וואס איז מלאכתן להיתר, מען מעג עס מטלטל זיין סיי לצורך גופו און לצורך מקומו און סיי שלא לצורך גופו ומקומו, נאר מען וויל עס אוועק נעמען פון א זוניגע פלאץ, צו א פלאץ ווי עס איז דא א שאטן, אדער מען וויל עס אוועק לייגן אויף א פלאץ ווי די גנבים וועלן נישט קענען צוקומען. און כלים וואס איז מלאכתו לאיסור מעג מען טאקע נאר מטלטל זיין לצורך גופן ומקומן אבער נישט מחמה לצל אדער צו באהאלטן פון גנבים. ר' נחמיה אומר אפילו אזעלכע כלים וואס איז מלאכתו להיתר, א טעלער, א גלעזל, א לעפל, א מעסער, אין ניטלין אלא לצורך, מען מעג עס נאר מטלטל זיין פאר דעם צוועק צו וואס עס איז געמאכט געווארן, א מעסער מעג מען נאר נעמען צו שניידן עסנווארג און נישט אונטערצולאנען מיט דעם א געוויסע זאך, שטייט שוין אין די גמרא אז לצורך מקומו איז ר' נחמיה מודה אז מען מעג מטלטל זיין א כלי שמלאכתו להיתר. משנה ה, כל הכלים הניטלים בשבת, אלע כלים וואס מען מעג שבת מטלטל זיין, א כלי שמלאכתו להיתר, שבריהם ניטלין עמהן, אז ס'צעברעכט זיך אום שבת, מעג מען אויך די צעבראכענע חלקים מטלטל זיין, ובלבד שיהו עושים מעין מלאכה, ס'מוז נאך זיין עפעס ווערט, מ'דארף נאך עפעס א מין ארבעט קענען טון מיט די צעבראכענע שטיקל. שברי עריבה למשל, ער האט געהאט א גרויסן בעקן, א גרויסן שיסל, און ס'האט זיך צובראכן, דארפן די צובראכענע חלקים נאך זיין ראוי לכסות בהן את פי החבית, קענען פארדעקן מיט דעם א פעסל. שברי זכוכית, ער האט געהאט א גלאז וואס האט זיך צובראכן, דארפן די שברים זיין ראוי לכסות בהן את פי הפך, צודעקן מיט דעם די עפענונג פון א קריגל. רבי יהודה אומר, ובלבד שיהו עושים מעין מלאכתם, ס'מוז טוהן מעין פון די פריערדיגע ארבעט, למשל שברי עריבה, וואס אין דעם פלעגט מען דאך קנעטן א טייג, דארף עס זיין ראוי לצוק לתוכן מקפה אריינצוגיסן אין דעם א פארגליווערטע מין מאכל, ושברי זכוכית, דארף זיין ראוי לצוק לתוכן שמן אריינצוגיסן דארטן אויל. זאגט די ברטנורא די מחלוקת פון רבי יהודה און די תנא קמא איז נאר ווען עס האט זיך צובראכן אין שבת, וואס דעמאלט ווערט עס אזוי ווי א נייע זאך, ס'ווערט נולד, ממילא האט רבי יהודה געהאלטן אז ס'מוז קענען טון מעין מלאכתן הראשונה כדי ס'זאל נאך הייסן א כלי, און די תנא קמא האט געהאלטן אז ס'איז גענוג אז ס'טוט מעין פון א צווייטע מלאכה אויך גוט. אבער אויב ס'האט זיך צובראכן ערב שבת, דעמאלט הייסט עס שוין מער צוגעגרייט, ס'הייסט נישט נולד, און דעמאלטס איז רבי יהודה מודה אז אויב ס'טוט נאר מעין פון עפעס א געוויסע מלאכה ס'מוז נישט זיין מעין מלאכתן הראשונה איז עס שוין נישט מוקצה. משנה ו' האבן שבקירויה, קירויה האבן מיר שוין געלערנט אין מסכת פרה, דאס איז געווען א שאלעכץ פון א דלעת, מ'קראצט ארויס די עסנווארג און די שאלעכץ קען מען נוצן צו שעפן דערמיט וואסער. איז דאך עס אבער א לייכטע זאך און ס'טונקט זיך נישט איין אין די וואסער, פלעגט מען נעמען א שטיין, צוטשעפענען צו דעם קירויה, און אזוי האט עס געהאט א געוויכט און ס'האט זיך אריינגעזינקען אין די וואסער און מ'האט געקענט דאס נוצן צו שעפן. איז דער שטיין, אויב ס'איז נישט געהעריג באהאפטן, איז עס מוקצה. זאגט די משנה, אם ממלאים בה, טאמער ווען מ'שעפט מיט דעם, ואינה נופלת, פאלט נישט דער שטיין ארויס, ס'איז געהעריג מחובר, ווערט עס אזוי ווי א חלק פון די כלי, ממלאים בה מעג מען אנשעפן מיט דעם מעלאנע שאלעכץ. ואם לאו, טאמער ס'האלט זיך נישט געהעריג, ס'וועט ארויספאלן די שטיין, קומט דאך אויס אז די שטיין איז נישט קיין חלק פון די כלי ס'איז מוקצה, ווערט דאך די גאנצע קירויה א בסיס צו דעם מוקצה'דיגע שטיין, אין ממלאים בה מעג מען נישט אנשעפן קיין וואסער שבת מיט דעם קירויה. זאגט די משנה זמורה, א צווייג שהיא קשורה בטפיח, א צווייג וואס איז שוין אפגעריסן געווען פונעם בוים, און ס'איז געוועזן צוגעבינדן צו א קריגל, ממלאים בה בשבת, מעג מען מיט דעם אנשעפן אין שבת. אויב אבער ס'איז נישט געווען צוגעבינדן צום קריגל, טאר מען נישט, ווייל איך האב מורא אז דער מענטש וועט נעמען דעם צווייג און אפברעכן א שטיקל, ער וועט זען אז ס'איז צו לאנג, וועט ער עס אפברעכן, און דאס איז שמא יקטום, דאס מאכט ער עס פאר א כלי, און דאס טאר מען נישט טון אין שבת. משנה ז', פקק החלון, א שטאפער פון א פענסטער, א מענטש האט געוואלט די זון זאל נישט אריינשיינען האט ער געהאט נעבן דעם פענסטער א שטיקל ברעט אויסגעשניטן לויט די מאס פון די פענסטער און דאס איז געווען צוגעבינדן מיט א שטריק און דאס האט מען צוגעמאכט און אויפגעמאכט ווען מען האט געוואלט רבי אליעזר אומר בזמן שהוא קשור ס'איז צוגעבינדן צום פענסטער ותלוי און ס'הענגט ס'הייסט ס'קומט נישט אן ביז דער ערד ס'שלעפט זיך נישט אויף דער ערד ס'הענגט נאך אין די לופטן פוקקין בו דעמאלטס מעג מען דאס צומאכן אין שבת און ס'הייסט נישט ווי מען לייגט צו אויף א אוהל אום שבת, ואם לאו, טאמער ס'פעלט איינע פון די תנאים, דאס הייסט אפילו ס'איז צוגעבינדן, נאר ס'רירט אן די ערד אויכעט, אין פוקקין בו טאר מען נישט צושפארן, מ'טאר נישט פארשטאפן דעם פענסטער מיט דעם, ווייל דאס הייסט ווי דו לייגסט צו אויף א אוהל, אפילו באופן ארעי, האט דער רבי אליעזר געהאלטן אז מ'טאר נישט צולייגן אויף א אוהל אום שבת. וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין בו, סיי עס איז צוגעבינדן סיי עס איז בכלל נישט צוגעבינדן, אז עס איז מיוחד פאר דעם צוועק פון פאר שבת, דאס איז געמאכט געווארן אז מען זאל מיט דעם צושטאפן דעם פענסטער, מעג מען דאס צושטאפן, זיי האבן געהאלטן אז מען מעג מוסיף זיין אויף א אופן ארעי אויף א אוהל אום שבת. משנה ח'. כל כסויי הכלים, אלע דעקלעך פון כלים, שיש להם בית אחיזה, אויב דער דעקל האט א אנכאפער, דעמאלטס הייסט עס א כלי, און ניטלין בשבת, מען מעג עס מטלטל זיין אין שבת. זאגט שוין די ברטנורא, אויב דאס איז א כלי ממש, דארף דער דעקל נישט האבן אפילו קיין אנכאפער, ס'איז א שטיק כלי, אפילו ס'האט נישט קיין אנכאפער. תנא קמא רעדט נאר דא פון א כלי וואס מ'האט שפעטער מחבר געווען לקרקע, איז ביי קרקע איז א דעקל א שאלה פון מוסיף על הבנין, ס'זעהט אויס ווען איך האב דא א בור ודות און איך דעק עס צו מיט א דעקל קוקט אויס ווי איך בין מוסיף על הבנין, איך בוי דא עפעס, איז ביי קרקע איז יעדער איינער מודה אז די דעקל מוז האבן א אנכאפער כדי ס'זאל הייסן א כלי, און די חכמים האבן גוזר געווען אז א כלי וואס איז מחובר לקרקע זאל אויך די דעקל דערפון דארפן האבן א בית אחיזה, איז די חכמים רעדן דא פון אזא מין כלי וואס איז מחובר לקרקע, דאס דארף האבן די דעקל דערפון א בית אחיזה כדי ס'זאל זיך נישט קומען אויסטוישן מיט א קרקע ממש, וואס ביי א קרקע ממש הייסט עס בנין ווילאנג ס'האט נישט קיין אחיזה. אמר רבי יוסי ניין, במה דברים אמורים בכיסויי הקרקעות, אויב ער דעקט צו א בור אדער א דות וואס דאס איז א שטיק קרקע ממש, דעמאלס דארף עס האבן א אנכאפער ווייל אנישט קוקט עס אויס ווי מוסיף על הבנין, אבל בכיסויי הכלים, א דעקל פון א כלי אפילו דאס איז א כלי וואס איז מחובר לקרקע בין כך ובין כך ניטלין בשבת אפילו די כלי איז מחובר לקרקע טוישט זיך עס נישט אויף מיט א קרקע אליין און אפילו ווען ס'האט נישט קיין בית אחיזה מעג מען דעם דעקל מטלטל זיין אין שבת מ'מעג צודעקן דערמיט און ס'זעט נישט אויס ווי מ'איז מוסיף על הבנין. זאגט די גמרא אין מסכת שבת דף קי"ט עמוד ב'. אמר רב חסדא אמר מר עוקבא, כל המתפלל בערב שבת, דאס הייסט פרייטאג צו נאכטס, ואומר ויכולו, שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם, די צוויי מלאכים וואס באגלייטן שטענדיג א מענטש, מניחין ידיהם על ראשו, זיי לייגן ארויף זייערע הענט אויף זיין קאפ, ואומרים לו, דעם פסוק וואס האבן מיר פריער געלערנט אין נביאים, וסר עונך וחטאתך תכפר. זאגט דער בן איש חי, ווייל פארדעם שטייט אין די גמרא אז ווען איינער זאגט ויכולו איז ער מעיד אויף בריאת שמים וארץ, א רשע איז דאך פסול עדות צו זאגן, און פארדעם הייסט מען די עדים זאלן מהרהר בתשובה זיין, אבער הרהור תשובה איז גענוג, ס'איז גענוג במחשבה ווי די גמרא זאגט המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור, אפילו ער איז געווען א רשע איז די קידושין א קידושין ווייל איך זאג שמא הרהר תשובה בליבו. זאגט דער בן איש חי, דאס איז דער פשט וואס די מלאכים לייגן ארויף די הענט אויף יענעמ'ס קאפ, און זיי זאגן מיט דעם אז מיט'ן קאפ, מיט'ן מח, במחשבה, האט ער תשובה געטון, ממילא איז ער א כשר'ע עדות, וסר עונך וחטאתך תכופר, און ער איז כשר מעיד צו זיין אויף בריאת שמים וארץ. זאגט די גמרא תניא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלווין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, צוויי מלאכים גייען מיט מיט'ן מענטש יעדן פרייטאג צו נאכט, פונעם שול ביזן שטוב אריין, אחד טוב ואחד רע, איינער איז א גוטער מלאך און איינער איז א שלעכטער מלאך, זאגט די מהרש"א, דער גוטער מלאך ווערט באשאפן פון די מצוות, דער שלעכטער מלאך ווערט באשאפן פון די עבירות. וכשבא לביתו ווען דער מענטש קומט אהיים ומצא נר דלוק, די לעכט ברענט, ושולחן ערוך, די טיש איז צוגעגרייט ומיטתו מוצעת, גייט ארויף אויף דעם טיש וואו מען האט געגעסן, וואס אמאל פלעגט מען עסן אויף בעטן, איז מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, די צווייטע שבת זאל אויכעט אזוי זיין, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו מיט געוואלד ענטפערט ער אמן ער שטימט צו דערצו, ואם לאו, טאמער ס'איז נישט שיין צוגעגרייט איז דער מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו. אמר רבי אלעזר לעולם יסדר אדם שלחנו בערב שבת, מען דארף פאר פרייטאג צו נאכטס צוגרייטן דעם טיש, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית, אפילו דער מענטש איז נישט הונגעריג, אים איז גענוג יעצט צו עסן א כזית, דארף ער געהעריג צוגרייטן צום טיש לכבוד שבת, שטעלט זיך שוין די מהרש"א, מען טאר דאך נישט עסן ערב שבת נאכמיטאג קיין סעודות, כדי מען זאל טאקע עסן דעם סעודת שבת לתיאבון, ווי איז מעגליך אז דער מענטש זאל נישט דארפן מער ווי א כזית, זאגט ער ס'קען זיין דער מענטש האט געהאט א סעודת מצוה, ערב שבת האט ער געהאט א סעודת מצוה, דארט מעג מען יא עסן, ממילא איז ער נישט אזוי הונגעריג אבער דאך דארף מען צוגרייטן צום טיש. ואמר ר' חנינא, לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת, אויף מלוה מלכה זאל מען אויכעט שיין צוגרייטן צום טיש, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית, דא איז שוין זייער פשוט, מען האלט דאך שוין נאך דריי שבת'דיגע סעודות, דארף מען נישט מער ווי א כזית, זאל מען אבער געהעריג צוגרייטן, ווייל דאס איז א כבוד פאר'ן שבת אז מען באגלייט עס ביים ארויסגיין. זאגט די גמרא חמין במוצאי שבת מלוגמא איז אינטערעסאנט רש"י זאגט ווארעמס סיי צו טרינקען און סיי זיך צו וואשן אין ווארעמס איז א רפואה פת חמה במוצאי שבת אז מען עסט ווארעמע ברויט מוצאי שבת פריש געבאקן איז אויכעט א מלוגמא דאס איז א רפואה איז די מהרש"א מסביר אז ס'איז א כבוד פון שבת אז מען זאל עסן ווארעמס מוצאי שבת ווייל דאס ווייזט אז א גאנץ שבת האט מען זיך צוריקגעהאלטן צוליב די כבוד פון שבת און מען האט נישט געקאכט קיין פרישע עסן און מען האט נישט געבאקן און רוב עסן פון שבת זאגט ער איז קאלט טאקע וועגן דעם, ווייל שבת טאר מען נישט קאכן און באקן, איז מוצאי שבת עסט מען און מען טרינקט ווארעמס, און דאס איז א רפואה אויכעט, ווייל קאלטע עסן דאס טוט פארדרייען דעם מאגן, און ווארעמע עסן דאס טוט אויסהיילן. פארציילט די גמרא, רבי אבהו, הוה עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא. מען פלעגט אים יעדן מוצאי שבת שעכטן א אייגל וואס איז שלישי לבטן וואס דאס איז זייער א געשמאקע פלייש, הוה אכיל מיניה כולייתא, ער פלעגט נישט עסן דעם גאנצן קאלב, ער פלעגט נעמען די ניר, און דאס פלעגט ער עסן. כי גדל אבימי בריה, זיין זון אבימי איז אונטערגעוואקסן, אמר ליה למה לך לאפסודי כולי האי, וואס דארפסטו שאדן מאכן די גאנצע אייגל נאר פאר דעם ניר, נשבוק כולייתא ממעלי שבתא, לייג אוועק א ניר פון די בהמה וואס מען שעכט ערב שבת אויף שבת, און וועסט נישט דארפן שעכטן מוצאי שבת א פרישע בהמה. שבקוהו האט מען טאקע איבערגעלאזט דעם ניר, ואתא אריא אכליה, געקומען א לייב און אויפגעגעסן דעם קאלב וואס מען האט פארשוינט און מען האט עס נישט געשחט'ן. זאגט די מהרש"א פארוואס האט ער אויפגעגעסן דעם ניר, למעשה האט ער דאך קיינמאל נישט געדארפט מוצאי שבת מער ווי א ניר, און וואס איז שלעכט אז ער לייגט אוועק? זאגט די מהרש"א אז ס'איז נישט קיין כבוד פאר די סעודת מלוה מלכה אז מען נעמט עפעס שיריים פון א פריערדיגע סעודה, מען דארף נעמען עפעס פריש, לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת, אנגרייטן פריש צום טיש. רבי אלעזר משה הורוויץ שרייבט אין די הגהות אז. די סיבה פארוואס די לייב האט אויפגעגעסן דעם ניר, ווייל דעם ניר וואלט ער געדארפט עסן שבת, ס'איז דאך געווען א חלק פון די זאכן וואס ער האט אנגעגרייט פאר שבת, ער האט ממעט געווען פון די שבת'דיגע סעודה כדי ער זאל האבן וואס צו עסן מוצאי שבת, האט מען עס אויפגעגעסן, נאך א פשט ווייל ס'איז שוין נישט אזוי פריש, ווען מען שעכט עס יעצט איז עס אסאך פרישער און געשמאקער די פלייש ווי ווען מען נעמט עפעס וואס איז איבערגעבליבן פון נעכטן. אמר רב יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כוחו, איז רש"י טייטשט אז דאס מיינט בכל כוונתו, אבער תוספות ברענגט פון א מדרש אז דאס גייט יא ארויף אויף בכל בקול רם, אז מ'דארף שרייען מיט א הויעך קול. איז קורעין לו גזר דינו און מ'צערייסט אים זיין גזר דין שנאמר בפרוע פרעות בישראל. דאס הייסט דער אייבערשטער צושטערט די פורעניות'ן פון די אידן בהתנדב עם ברכו השם, מאי טעמא בפרוע פרעות משום דברכו השם. רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה מוחלין לו, א מענטש וואס ער זאגט אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו טוט מען אים אפילו מוחל זיין עבירות פון עבודה זרה, ווייל כתיב הכא בפרוע פרעות וכתיב התם ביים עגל כי פרוע הוא. אמר ריש לקיש, כל העונה אמן בכל כוחו, פותחין לו שערי גן עדן, מען עפענט אים אויף די טויערן פון גן עדן, שנאמר פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן. מאי אמן, וואס איז די איבערטייטש פון אמן? אמר ר' חנינא, דאס איז נוטריקון, קל מלך נאמן, אז דער אייבערשטער איז באגלייבט צו אויספירן דאס וואס ער זאגט, און תוספות זאגט אז ווען מען זאגט אמן דארף מען טאקע אינזין האבן קל מלך נאמן. דער זוהר הקדוש האט מען געלערנט אין די פרייטאג'דיגע טעג פון פרשת שמות און וארא, זאגט דער זוהר ר' שמעון אמר, האי מאן דאשלים תלת סעודתא בשבתא ווער ס'טוט ערפילן אלע דריי סעודות אין שבת, קלא נפיק ומכרזא עליה קומט ארויס א קול וואס רופט אויס אויף אים, אז תתענג על השם,

ולקבלייהו אקעגן די דריי בחינות בעי לאשלמא סעודתיה דארף מען משלים זיין די סעודות ובעי לאתענגא בכלהו סעודתי דארף זיך מענג זיין ביי די אלע סעודות ולמחדי זיך פרייען בכל חד וחד מנייהו משום דאיהו מהימנותא שלימתא אז דאס איז די גאנצע אמונה ובגין כך שבתא אתיקר מכל שאר זמנין וחגין די שבת איז טייערער ווי אלע אנדערע מועדים און זמנים משום דכולא ביה אשתכח שבת איז דא די אלע השפעות פון די אלע מידות עליונות ולא אשתכח הכי בכלהו זמני וחגי ביי די אנדערע ימים טובים טרעפט מען נישט די אלע מיני השפעות. אמר רבי חייא, בגין כך, משום דאשתכח כולא ביה, ווייל ס'איז דא אלע השפעות אין שבת, אידכר תלת זמנין, ווערט טאקע דערמאנט די יום השביעי דריי מאל אין ביים שבת, דכתיב ויכל אלוקים ביום השביעי, וישבות ביום השביעי, און ויברך אלוקים את יום השביעי. רב אבא, אדער רב המנונא סבא, כד הוה יתיב בסעודתא דשבתא ווען ער געזיצן ביי די שבתדיגע סעודה, הוה חדי בכל חד וחד, ער האט זיך געפרייט ביי יעדע סעודה, והוה אמר און ער פלעגט זאגן, דא היא סעודתא קדישא, דאס איז די הייליגע סעודה, דעתיקא קדישא, סתימא דכולא, בסעודתא אחרא ביי די אנדערע סעודה הוה אמר, דא היא סעודתא דקודשא בריך הוא, וכן בכלהו סעודתי האט ער געזאגט די ענין וואס איז די מדריגה און די בחינה פון יענע סעודה. דאן וחדי בכל חד וחד ער האט זיך געפרייט ביי יעדע סעודה, כד הוה אשלים סעודתי ווען ער האט געענדיגט אלע דריי סעודות הוה אמר אשלימו סעודתי דמהימנותא עס האבן זיך געענדיגט די סעודות פון די אמונה ר' שמעון, כד הוה אתי לסעודתא ווען ער איז אריינגעקומען צו די שבת'דיגע סעודה הוה אמר הכי אתקינו סעודתא דמהימנותא עילאה גרייטס אן די סעודה פון די אמונה עליונה אתקינו סעודתא דמלכא גרייטס אן די סעודה פונעם קעניג והוה יתיב וחדי ער איז געזיצן און זיך געפרייט כד אשלים סעודתא תליתאה, ווען ער האט געענדיגט דעם דריטן סעודה הוו מכריזי עליה האט מען אויסגערופן אויף אים פון הימל, אז תתענג על השם, והרכבתיך על במתי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך. אין רמב ם הייבט מען אן הלכות קריאת שמע, זאגט דער רמב ם, פעמיים בכל יום קורין קריאת שמע, צוויי מאל א טאג ליינט מען קריאת שמע, בערב ובבוקר, ביינאכט און אינדערפרי, שנאמר, ובשכבך ווען דו לייגסט זיך, ובקומך און ווען דו שטייסט אויף, דאס מיינט בשעה שדרך בני אדם שוכבים, די צייט וואס די סדר פון מענטשן איז זיך צו לייגן, וזהו לילה און דאס מיינט נאכט, ובשעה שדרך בני אדם עומדים ווען מענטשן שטייען געווענליך אויף, וזהו יום און דאס מיינט בייטאג. און מה הוא קורא, וואס איז קריאת שמע, מען ליינט שלש פרשיות, אלו הן, שמע, והיה אם שמוע, און ויאמר. און מקדימין, מען פעדערט לקרות פרשת שמע, מפני שיש בה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, דארט איז דא יחוד השם וואס דאס איז די ערשטע פסוק, אהבת השם וואס דאס איז ואהבת, און ס'שטייט דארטן אויך ושננתם לבניך ודברת בם וואס דאס מיינט די לערנונג שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו, און פאר דעם פעדערט מען שמע פאר ויאמר, וואס ויאמר שטייט באמת אין די תורה פאר שמע. ואחריה, נאך די פרשה פון שמע זאגט מען והיה אם שמוע, שיש בה ציווי על זכירת שאר כל המצוות, אבער דער כסף משנה זאגט אז מען דארף ארויסנעמען די ווארט זכירת, ווייל עס איז דא א ציווי על שאר כל המצוות, דאס מיינט אויף די עשייה פון די אנדערע מצוות, נישט נאר צו געדענקען די מצוות, און מיט דעם טאקע איז והיה אם שמוע מער ווי ויאמר, ווייל ויאמר רעדט מען נאר פון געדענקען די מצוות, אבער והיה אם שמוע רעדט פון א באפעל אז מען זאל טון די מצוות. ואחר כך זאגט מען פרשת ציצית, שגם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות, יענץ האט א ציווי אז מען זאל געדענקען די מצוות. זאגט דער רמב ם, אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, ס'גייט נישט אן די מצוה פון ציצית ביינאכט, קורין אותה בלילה, זאגט מען אבער די פרשת ציצית ביינאכט אויכעט, מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים, ס'איז דא דארט א דערמאנונג פון יציאת מצרים, און מצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. זאגט דער רמב ם און קריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. הקורא קריאת שמע, כשהוא גומר פסוק ראשון ווען מען ענדיגט דעם ערשטן פסוק אומר בלחש זאגט מען שטילערהייט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וחוזר וקורא כדרכו נאכדעם ליינט ער ווייטער מיט א העכערע שטימע ואהבת את ה' אלקיך עד סופה. פארוואס טאקע זאגט מען ברוך שם בלחש? זאגט דער רמב ם ווייטער ולמה קורין כן, ווייל מסורת בידינו אז ווען יעקב אבינו האט צאמגענומען זיינע קינדער אין מצרים פאר זיין שטארבן, האט ער זיי באפוילן אויף יחוד השם, און זיי זאלן זיך ווייטער פירן אויף דעם וועג וואס אברהם און יצחק האבן זיך געפירט. נאכדעם האט ער זיי געפרעגט, אפשר איז דא צווישן ענק איינער וואס ער גלייבט נישט אין יחוד השם חלילה? האבן זיי אלע געזאגט אזוי, שמע ישראל, הער צו אונזער טאטע וואס הייסט ישראל, השם אלוקינו השם אחד. האט זיך יעקב מורא'דיג געפריידט, און געדאנקט דעם אייבערשטן, און געזאגט, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שטייט אבער אין די גמרא, מען האט נישט געוואלט קובע זיין ברוך שם צו זאגן מיט א הויעך קול, ווייל משה רבינו האט עס דאך נישט קובע געווען אין פרשת קריאת שמע, האט מען געמאכט א פשרה אז מען האט עס געזאגט שטילערהייט. מוסר לערנט מען ווייטער וואס די חיד"א האט מלקט געווען, שטייט א פסוק ומגיד לאדם מה שיחו, דער אייבערשטער זאגט פארן מענטש וואס זיין געשפרעך איז געוועזן, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לאדם ביום הדין, על כן, ישים אל לבו, דארף א מענטש לייגן אויף זיין הארץ און וויסן שהוא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והוא יודע נסתרות, ער ווייסט אלע באהעלטענישן ובוחן לבות וכליות, ער דרינגט אריין אין די הערצער און אין די נירן, ער ווייסט פונקטליך וואס דער מענטש טראכט און פלאנירט. וכשהוא שוכב על מיטתו ווען דער מענטש ליגט אויפן בעט יזכור זאל ער זיך דערמאנען און געדענקען שגם הוא ישכב על מיטה שימות שם דאס איז א גוטע וועג זיך צו דערמאנען דעם יום המיתה ווייל געווענליך שטארבט מען אויף א בעט וכל עניני הגוף זענען הבל הבלים ויטהר רעיוניו דער מענטש זאל אויסרייניגן זיינע געדאנקען לחשוב מחשבות קדושות צו טראכטן נאר הייליגע זאכן און להרחיק מחשבות רעות וידע ער זאל וויסן כי בזה תלוי תיקון או קלקול הילד הנולד דאס קינד וואס וועט געבוירן ווערן ווענדט זיך אלעס אין די מחשבה פונעם טאטן והמחשבה איז עיקר גדול, ומקלות יעקב אבינו עליו השלום יוכיחו, אז לויט ווי די בהמות האבן געטראכט, אזוי האבן זיי געבוירן די געפלעקטע, ולפי מחשבות איש וביתו, לויט די מחשבה פון דעם מאן און זיין פרוי כן תמשך נפש לילד, או מסטרא אחרא חלילה, או מסטרא דקדישא. והרבה בנים חציפים, ס'איז דא אבער אסאך קינדער וואס זיי זענען מחוצפים, חבל על דמשתכחין, א שאד אז זיי געפינען זיך אזעלכע, שגרמו להם אביהם ואמם, וואס נאר זייערע אייגענע עלטערן האבן זיי גורם געווען דאס לפי מחשבתם ודיבורם. וכל חטאות הבנים, אם הם גורמים במחשבתם, טאמער די עלטערן האבן מיט זייער מחשבה גורם געווען אז ס'זאל געבוירן ווערן א זינדיג קינד, הם נענשים עליהם, ווערן זיי באשטראפט אויף דעם, וחרפתם לא תמחה. ואשרי, וואויל איז דער מענטש, השם דרכיו, וואס ער טוט אפשאצן זיינע וועגן, ויכונו להשם כל מחשבותיו, וכל מעייניו, אלע זיינע קלערונגען זענען נאר, לקיים מצוותו יתברך, איינצוהאלטן די מצוה, ואשרי בניו אחריו, וואויל זענען די קינדער וואס וועלן ארויסקומען נאך אים.